א גוטן ערב שבת טייערע חברים, פרשת שלח. אונזער רילעישאנשיפ מיט די תורה, מיט די געטליכקייט וואס ליגט אין די תורה, וואס קומט צו אונז דורך די תורה, האט זייער אסאך משלים, זייער אסאך דימויים, זייער אסאך כלים, זייער אסאך וועגן ווי אזוי ס'געשעהט. מ'קען רעדן פון די תורה אלס א לאווער, אלס א רעבע, געווענליך קוקט מען עס אפשר אן אלס א רעבע, איינע פון די דימויים וואס מ'טרעפט אין מדרשים און אין קבלה וואס נעמט די אלע דימויים און ווייזט וואס זיי טוען פאר א מענטש, איז די דימוי פון יניקה, פון זייגן. אונז ווייסן די תורה הייסט מילך, לערנען שבועות יא, תורה איז נמשל לחלב, און וואסער א חלב? מיינט נישט חלב מילך פון א קו וואס מען נעמט ארויס, מיר רעדן וועגן דעם אין א מינוט, מיינט אזוי ווי א מאמע, אזוי ווי א מאמע, ס'דא א זאך אין די אר"י הקדוש הייסט עס מוחין, מוחין דיניקה. זייגן, מוחין דיניקה זענען די ערשטע, די ערשטע לעוועל מוחין, אזוי ווי ווען א קינד ווערט געבוירן, ס'דא פאר דעם מוחין פון עיבור, אבער די ערשטע זאך ווען א מענטש איז שוין געבוירן, ער איז שוין א, ער איז שוין א דבר בפני עצמו, ער איז שוין געבוירן געווארן, איז זייגט ער פון זיין מאמע. און איינע פון די וועגן ווי אזוי אונז רילעיטן צו די תורה, וואס מ'קען אביסל אריינקלערן אין דעם, אז די תורה איז א מאמע און זי געבט זי געבט אונז מילך פון אירע פון אירע דאדים פון אירע גוף ס'איז זייער אנדערש ווי מ'טראכט אז מילך יא מילך איז זיס ס'איז געשמאק ניין און זייגן זייגן פון די מאמע'ס ברעסט יא כ'ווייס נישט ווי מ'זאגט ברעסט אויף אידיש פון די מאמע'ס ברעסט זייגט א בעיבי. און די מילך פון דעם נעמט ער זיין חיות און אין דעם איז דא מ'קען דאס פארשטיין גלייך א גרויסע חילוק אז א מאמע נעמט א באטי צו א פארמולע איך ווייס און גיבט פאר די בעיבי אדער א גרויסע קינד א גרויסע מענטש טרינקט מילך סתם נאך א מאכל און א קינד ווען ער איז יונק פון זיין מאמע איז דא אין דעם חוץ פון די נארישמענט פון די עסן ער באקומט די אינגרידיענטס די ווייטעמינס וואס ער דארף האבן פשוט אויף צו עסן קומט עס דאך מיט מיט א נפשיות'דיגע זאך, קענסט עס רופן א גופניות'דיגע זאך, נישט סתם אז ער באקומט, ער באקומט פון זיין מאמע'ס גוף, פון זיין פון זיין מאמע'ס ליבשאפט, פון זיין מאמע'ס קאנעקשאן וואס ער האט מיט גופו בגופה נפשו בנפשה, דאס איז א גאנץ אנדערע א גאנץ אנדערע סארט א גאנץ אנדערע סארט רילעישאן, א גאנץ אנדערע סארט וועג פון פארשטיין די תורה, יא נישט אז מען גיסט מען גיסט עפעס בלוט פון די לופט, אזוי ווי די גמרא זאגט. דדיה ירווך בכל עת, די תורה איז נמשל אין די דד, די גמרא נוצט ממש די משל, מה הדד הזה, אז די ברעסט פון א מאמע, כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו טעם, אזוי דברי תורה, כל זמן שאתה ממשמש בהם אתה מוצא בו טעם, דאס הייסט, אז א מענטש האט א קליינע בעיבי, וואס ער זייגט פון די מאמע'ס ברעסט, זעהט ער ווי די דער קינד סאקט יא ער איז ממשמש און ער נעמט זיין הענט אדער זיין מויל בעיקר און ער טאטשט ארום ער פילט ער סאקט אוועק פון די מאמע און ווי מער ער סאקט קומט ארויס מער מילך אוודאי די מאמע דארף האבן מילך קומט ארויס מער מילך און אזוי דברי תורה דאס איז די וועג ווי איין וועג פון לערנען תורה ס'דא אסאך וועגן פון לערנען תורה יא ס'דא אסאך וועלטן ווי ס'קען זיין ס'דא פשט רמז און אפילו ס'דא אנדערע נפשיות'דיגע עטיטודס, אנדערע פילינגס, אנדערע אנדערע וועלטן ווי בכלל מען רעדט ווען מען איינער זאגט זיין תורה, ס'דא אזא סארט תורה וואס מען לערנט אזוי, אזוי ווי א קינד וואס וואס לעטשט, ס'הייסט לעטשט, יא, ער כאפט אן אזוי ווי די מאמע'ס דד, און ווי ער מאכט אזוי קומט ארויס נאך אביסל מילך. ביז ער כאפט אביסל א געוויסע מהלך יא און עס קומט כסדר עס קומט מילך דאס איז דאס איז א וועג פון לערנען דאס איז א גאנץ גאנץ אנדערע וועג פון לערנען תורה און עס גיבט אונז א אנדערע אנדערע סארט חיות אנדערע בליק יעצט ס'קען זיין אז די וועג איז אביסל קטנות'דיג אזוי ווי מ'לערנט סתם אויך א גרויסע יונגעל עסט נישט פון זיין מאמע'ס ברעסט יא אפילו ס'שטייט בל תשקצו טאר נישט ס'נישט א מדרבנן לפחות סאו לאמיר אביסל צונעמען אבער די אבער די די דימוי ווייל אונז האלטן דאך דא אונז זענען דאך קליינע בעיביס אונז זענען דאך נישט אונז רעדן זיך איין אז אונז זענען גרויסע יונגלעך אונז קענען לערנען גמרא אונז קענען לערנען תוספות אונז זענען נישט אונז זענען קליינע בעיביס לפחות אזוי ווי וואס איז נוגע אויף וואס די תורה דארף צו זיין אזוי ווי מען זאגט אז עס איז א לעבן עס איז נישט סתם איך דארף מילך קען גיין אין גראסערי מען קען גיין אין פרידזשערעיטער און נעמען מילך מען דארף דאך נעמען די אמנו אונזער מאמע די תורה אונזער מאמע די אלוקות געטליכקייט אונז דארפן עס דאך נעמען. אונז דארפן איר, יא, אונז דארפן נישט, אונז דארפן נישט די עפעס א מעסעדזש אויף א פעקס מאשין וואס קומט ערגעץ אין הרי אררט, אונז דארפן דאך איר, און אויף די, אויף די לעוועל פון תורה, אונז האבן אסאך, אסאך ידיעות אפשר, אסאך גמרות און שטיקלעך תורה און אלעס, אבער די לעוועל פון אז דער קשר פון די תורה און די פעולה, די אויפטו פון די תורה זאל זיין אזוי ווי אויפטו פון א מאמע וואס נעמט איר קינד און זייגט איר, דאס, דאס, אין די לעוועל זענען זיכער. אונז זיכער אונז הייבן אן דא אונז זענען זיכער קליינע בעיביס קליינע קליינע בובעלעך איז דארף מען אביסל אביסל מרחיב זיין די די בליק טרעפן אין אין אין אר"י הקדוש מען קען זיך אפשר אריינקוועטשן אין די זוהר אין פרשת שלח, אין ארי הקדוש טרעפט מען, מען טרעפט עס שוין אין חזל, אבער מען טרעפט אין ארי הקדוש איז מרחיב אין די ענין, אז ס'דא צוויי סארטן, ס'דא צוויי סארטן יניקה, די אריזל רופט עס דדי אדם און דדי בהמה, אז ווען מען רעדט פון זייגן פון א מאמע. קען מען עס זיך מדמה זיין, מען קען זיך אריינלייגן אין די פיקטשער פון צוויי אנדערע סארטן. איז דא א בהמה, אמאל רעדט מען יא, לערנען תורה איז אויך איז אין די די סארט וועג פון טראכטן, די ידוע'דיגע מימרא קמא יותר משהפרה רוצה להנא העגל רוצה לינוק הפרה רוצה להניק, איז כאילו א רבי מיט א תלמיד אדער ווי אונז רעדן יעצט וואס אונז רעדן צווישן זיך, די תורה צווישן די מענטש, אזוי ווי א קי מיט די מיט די בעיבי קי, אזוי א פרה און א עגל, די פרה וויל געבן מילך און די. און און די עגל וויל נעמען יא און ס'דא א געוויסע א געוויסע צורך אדער א געוויסע רצון פון די פרה צו מניק זיין יא ווער ס'ווייסט אז א אז א מאמע סיי א בהמה סיי א מענטש האט צופיל מילך טוט עס וויי ס'איז ס'וויל ממש ארויסגיין און די קינד דארף עס האבן פשוט ער דארף זיך ער דארף זיך צו לעבן ער דארף דארף האבן די ליבשאפט אזוי ווי אונז רעדן. דאס איז איין איין וועג, איין וועג וואס קען קוקן, איינער האט א פיקטשער א ווידיאו אין זיין קאפ פון די פון א בעבי קי אדער א בעבי שעפסל איך ווייס א בעבי א בעבי בהמה וואס זייגט פון די מאמע, יא אלע אלע אלע ס'הייסט יונקים יא און אויף עברית מעמעלס יא אויך מענטשן זענען א חלק פון די קלאס. פון די קלאס בעלי חיים וואס זענען יונק פון די מאמע, יא, ס'דא אנדערע וועגן, ס'דא אנדערע בהמות וואס האבן אנדערע וועגן וויאזוי צו נעמען קער פון זייערע קינדער, אבער די וועג וואס איז שווה בין אדם לבהמה, א מענטש און די בהמות וואס זענען אלע כשר'ע בהמות, יא, זענען בהמות וואס זענען יונקים, וואס זענען עסן נעמען פון די מאמע. און די אריזל רעדט אז ס'דא צוויי, ס'דא א גרויסע חילוק. צווישן די וועג ווער עס קוקט אין די וועלט איז די וועג וויאזוי א א בעבי א מענטשליכע בעבי זייגט פון די מאמע און די וועג וויאזוי א א בהמה בעבי זייגט פון די מאמע גרויסע חילוק וואס איז ווי שוין מרומז אין די גמרא אין ברכות די גמרא זאגט ברכי נפשי את ה' ואל תשכחי כל גמוליו זאגט די גמרא אז דוד המלך דאנקט די אייבערשטער אה שנתן לה דדים אזוי ממש שנתן לה דדים במקום במקום בינה דאס איז א מענטש איז אנדערש פון א בהמה א בהמה די די מאמע'ס דדים ליגט פון אונטן אזוי במקום מ'קען זאגן במקום הערווה ווייל ס'איז ממש במקום הערווה אבער פון אונטן נאך נאך נאכן גוף באמת עס האט צוטון מיט דאס אז א בהמה גייט אויף פיר עס איז נישט דא עכט קיין אויבן אקעי אבער ס'איז פון אונטן און פון אונטן אין די בעק און פון אונטן א בהמה ווען ס'קוקט א קי די קינדערלעך אדער עני עני חיה די קינדערלעך זענען יונק פון אונטן. מה שאין כן א מענטשליכע מאמע, איז אירע דדים זענען במקום בינה, ס'הייסט די דדים זענען במקום הלב, יא ביים הארץ, נישט נישט אז א קינד ליגט פון אונטן און די און די מאמע זייגט אים פון פון אונטן, ס'איז כאילו א מקום מכוער, ס'איז נישט ס'פאסט נישט, נישט אזוי שיין, נאר עס איז מניק במקום בינה, במקום אה. אין א העכערע פלאץ איז דאס דאס איז די נוסח וואס שטייט אין די גמרא און דער ארי' הקדוש האט אויף דעם א הסבר על פי קבלה אבער איך וויל איך וויל מעורר זיין איך וויל משים לב זיין אז ס'דא נאך באמת נאך א חילוק נאך א גרויסע חילוק פון די דדי אדם און דדי בהמה וואס מ'דארף אריינקלערן ס'איז טאקע נוגע צו די ווארט אז א מאמע בהמה איז געזייגט פאר די בעבי בהמה ביידע זיצן אויף דער ערד יא אדער ליגן אויף דער שטיין אויף דער ערד האועווער יו וואנט טו קאל איט די בהמה די בייבי בהמה איז אויף דער ערד און ער הייבט אויף אזוי זיין מויל צו די מאמע און איז יונק זי דארף נישט גארנישט טון אפשר לייגט זי שטעפט זי זיך אביסל אראפ איך ווייס נישט אבער זי דארף נישט זי הייבט אים נישט אויף דאס די עיקר ער ליגט ווי ער איז ער איז ווי ער איז ער טוט נישט קען נישט גארנישט טון איז א בייבי ער שפרינגט ער גייט נישט ארויף צו די מאמע ער ליגט ווי אויפן ערד און ער כאפט אן די מאמע'ס די מאמע'ס דד און ער נעמט נעמט פון דעם מילך נעמט פון דעם חיות א מענטשליכע בעיבי גייט נישט אזוי א מענטשליכע בעיבי דארף די מאמע אויפהייבן קען עה דאס האט טאקע צו טון מיט דעם ווייל עס איז פון אויבן יא עס איז נישט פון אונטן דארף מען אים אויפהייבן הייבט אויף די בעיבי און און אזוי און אזוי ווי אזוי הייסט עס און אזוי איז ער יונק פון די מאמע. און דער ארי' איז מסביר אז אלע אזוי ווי אונז לערנען אדם ובהמה תושיע ה' ס'דא א פסוק אין משלי מקרה אחד לכולם לאדם לבהמה עס איז דא א געוויסע זין לפחות עס איז דא אזא לעוול די מענטש הייבט אן און אונז הייבן דאך אן און זאגן אז זיי זענען בעיביס זיי זענען נישט אפילו בעיביס זיי זענען בהמה בעיביס. און א בהמה, אדם און בני אדם ערומים בדעת משימים עצמם כבהמה. די ערשטע זאך איז מען א בהמה, והיה שבעת ימים תחת אמו, יא, איז ממש תחת אמו, כאילו, אונטער די מאמע, אזוי ווי א מענטשליכע בעיבי איז נישט תחת אמו, יא, אינטערעסאנט, הגם ס'שטייט דארט, האט מען געלערנט אז ס'איז ענליך א מענטש און א בהמה. א מענטשליכע בעיבי איז נישט אונטער זיין מאמע, ער איז נעבן זיין מאמע, די מאמע האלט אים, זי האלט אים אויפן אויפן שויס, זי האלט אים אז ער זאל קענען יונק זיין, אבער נישט אונטער זיין מאמע. א מענטש, א בהמה בעיבי איז אונטער זיין מאמע. און דא הייבן אונז אן, דא הייבן אונז אן. דאס איז די ערשטע, די ערשטע לעוועל, די ערשטע סטעפ פון יניקה. א מענטש וויל אנהייבן די תורה, א מענטש וויל האבן א נייע מדריגה אין די תורה. נישטא קיין אנדערע, קיין אנדערע וועג אנהייבן, נאר אזוי. און נישט סתם נאר אזוי, נאר ממש אזוי ווי אזוי ווי א בהמה בעיבי, ער ליגט אויף דער ערד, קען זיך קוים רירן, אפשר קען זיך אביסל רירן, און ער כאפט זיך אן ביי די מאמע און ער נעמט אביסל, נעמט אביסל צו עסן. דאס איז די ערשטע סטעפ. דער אריז"ל זאגט אז אפילו אין די עולמות העליונים וואס איז דא שבירה און תיקון די התחלת התיקון וואס איז אזוי ווי די התחלת הלידה די התחלה וואס ווערט געבוירן אין די וועלט אין די פרצופים עליונים אלעס וואס געשעט איז א בחינה וואס הייסט דדי בהמה דאס הייסט דדי בהמה מיינט איך בין ווי איך בין דאס איז אויך דא קומט אויס פון אריז"ל אויך אז איך בין ווי איך בין איך בין נישט בעסער געווארן די ערשטע זאך איך בין נישט איך דארף דאך פארשטיין פון וואו ס'הייבט זיך אן, יא, אונז זענען דאך וואו אונז זענען, אונז זענען דאך וואס אונז זענען, מ'דארף זיין מודה על האמת, מ'דארף זיין, מ'קען נישט, מ'קען נישט אנהייבן מיט א שקר, מ'קען נישט, זיכער, שפעטער וועט מען זיך אביסל דרייען, אבער אנהייבן מיט א שקר קען מען זיכער נישט, יא, אונז זענען, דארף מען וויסן וואו אונז זענען, אונז זענען וואו אונז זענען. און די און די תורה אדער די מילך דעם די מים די די וואס איז אונז מחי' וואס געבט אונז דעת וואס געבט אונז חיות וואס געבט אונז קיום ס'איז שטייט איבער אונז און טאקע פון נישט אזוי שיין אפילו די אפילו די מילך איז נישט קיין מקום בינה ס'איז נישט קומט נישט מיט קיין גרויסע הבנה ס'קומט נישט מיט קיין גרויסע שיינקייט נישט קיין שיינע פלאץ אפשר א מקום ס'איז שמוציג אביסל זה מה יש און הייבן אן צו סאקן פון די תורה. דאס איז די ערשטע מדריגה, און די מדריגה איז טאקע זייער שוואכע מדריגה, אבער דאס איז וואו אונז זענען, דאס איז וואו אונז הייבן אן, מ'קען נישט, מ'קען נישט אנהייבן גרעסער פון דעם, ס'איז נישט, נישט דא קיין וועג פון טאנצן, ס'נישט דא קיין וועג פון פון זאגן ליגנט, און ס'איז א גרויסע, ס'איז א גרויסע זאך, און די חסידישע רבי נחמן ברסלב'ער און אנדערע חסידישע ספרים זאגן גרויסע תורות אויף די דדי בהמה, וואס איז די ענין דערפון, דאס איז התחלת התיקון, די ערשטע זאך, מ'דארף דאך פארשטיין אז ס'איז, אז ס'איז א ריזיגע טובה, אזוי קומט אויס אין ארי הקדוש'ס סדר, ס'איז א ריזיגע טובה, ס'וואלט דאך נישט געדארפט אזוי זיין. דאך נישט געדארפט אזוי זיין, אז א מענטש ליגט אין די בלאטע, ער ליגט אין די, א קליינע בעיבי איז נעכטן געבוירן געווארן, אפרוח שלא נפקחו עיניו, ווי קומט אים, ווי קומט אים צו האבן תורה, ווי קומט אים צו האבן דעת, ווי קומט אים צו האבן, נישט סתם דעת, די מילך אין די ענד אוו די דעי, דאס איז, דאס איז גאט, דאס איז, דאס איז די אמת, דאס איז נישט, דאס איז נישט עפעס אנדערש, עס קומט, ס'איז שוין זייער נשתלשל געווארן ממקום גבוה למקום נמוך, ער ווייסט נישט פונקטליך וואס ס'איז, אבער דאס איז וואס ס'איז, עס איז נישט, מ'וואלט געקענט זאגן, יא, צאל, דו ווילסט מילך, צאל, דו ווילסט, ארבעט, נישטא אזא זאך. עס גייט נישט אזוי, דאס איז א חסד, דאס איז א אזוי ארבעט די וועלט, אז נישט וואלט דאך נישט געקענט זיין א וועלט, אבער דאס איז דאס איז א חסד, דאס איז א געוואלדיגע גוטסקייט, עס איז א חידוש, אז עס איז דא, אז עס איז דא א מענטש ליגט אין דער ערד און ער איז א בהמה, און עס קומט א מאמע בהמה, און זי געבט אים צו טרינקען מילך, דאס איז די ערשטע שלב פון תורה, און ס'איז גאנץ גוט, ס'פילט גאנץ גוט, ס'פילט גאנץ געשמאק, ווען א מענטש איז האט נישט מער פון דעם און ער ווייסט אז ער איז די בהמה און ער און ער זייגט פון די תורה מאמע, דאס איז גאנץ גוט, דאס איז א פלאץ וואס מען קען זיין, מען קען זיך ליב שוהה זיין אין דעם, מען קען ספענדן אביסל צייט און פארברענגען אביסל אויף דעם. נאכדעם אז מען איז שוין געווארן א גרויסן בהמה, צוביסלעך, א מענטש איז דאך נישט געמאכט צו בלייבן א בהמה, צוביסלעך גייט ארויף דער מענטש, און דער לשון פון אריז"ל איז אז די חלקים, די חלקי השבירה וואס זענען געווען אין די עולם הבריאה, אין די געפאלענע וועלט, זיי הייבן זיך אויף, דורך דעם, טאקע דורך די חיות, דורך די כח וואס זיי האבן באקומען פון די בחינה וואס הייסט דדי בהמה, וואס איז נצח והוד דעתיק, וואס קומט אריין אין עולם הבריאה, פאר ווער ס'וויל וויסן די דיטעילס, און. זיי גייען ארויף זיי גייען ארויף אין די עולם האצילות זיי גייען אריין זיי גייען ארויף אין די מדריגה פון די מאמע כביכול און דעמאלטס אזוי ווי מען זאגט דעמאלטס ווערט נהפך די פיקטשער אונז האבן דאך און די אונזער פיקטשערס וואס אונז נוצן זענען לימיטעד יעדע פרט נוצן אונז אן אנדערע משל פון די עולם הזה אין די עולם הזה קען מען נישט זען ווי א בהמה ווערט א מענטש אבער און דעמאלטס ווערט נהפך די פיקטשער אנשטאטס פון א בהמה א מאמע בעיבי א מאמע א בעיבי קי וואס איז יונק פון די מאמע קי איז עס אזויווי א מענטשליכע בעיבי ווי זעט מען אז דא זעט אויס א מענטשליכע בעיבי אז נישט די מאמע און די בעיבי ליגט אויף דער ערד און די מאמע קומט און זי זייגט עפעס, ניין, די מאמע נעמט די בעיבי, דאס איז שוין ממש, דעמאלטס פילט מען זיך ממש גוט, יא, די מאמע הייבט אויף די בעיבי און זי לייגט איר נעבן איר, נעבן איר הארץ, יא, נישט נאר נעבן איר ברעסט, די מאמע פילט שוין די מאמע'ס ליבשאפט, יא, ידיעה אלע אלע חכמי הפסיכאלאגיע, אלע חכמי הרפואה זאגן דאך היינט אז א מאמע זייגט די מאמע, נישט ער געבט מילך פון א פון א באטל צו עפעס, איז חוץ פון די חוץ פון די וואס האט אפשר מעלות אין אין בגשמיות מעלות אין די רפואה אין די בעסערע נוטריענטס צו ווייס איך וואס ס'האט אויך א מעלה אז ס'הייסט באנדינג יא קאנעקט זיך די בעיבי באקומט א קאנעקשאן באקומט א געוואלדיגע געפיל ס'איז ממש אין די לעוועל פון א בעיבי האט נאכנישט קיין דעת ווייסט נאכנישט גארנישט אבער ס'איז א מורא'דיגע געפיל וואס די בעיבי נישט און אזוי ווי אונז רעדן נישט סתם די מאמע האט איר ליב אוודאי א מאמע א מאמע קי האט אויך ליב אירע קינדער אבער די א מאמע מענטש הייבט אויף אירע קינדער. דאס איז ווי ענליך מ'זאגט כנשר יעיר קנו הייבט אויף אירע קינדער איז יש ישאהו על אברתו דארט איז אן אנדערע משל פון א פייגל אבער א מאמע בעיבי הייבט אויף אירע קינדער זי הייבט עס אויף און ס'הייבט איר אויף צו די הארץ און די בעיבי קען פילן בשעת ס'זייגט בשעת ס'נעמט פון די מאמע'ס ממש ממש בדדים איז עס פילט עס די מאמעס הארץ פון אינעווייניג עס פילט די מאמעס ליבשאפט פילט די מאמעס ווארעמקייט פילט די מאמעס קאנעקשאן דאס איז שוין ממש ווייטער נאך אלץ מוחין דיניקות נאך אלץ נאך אלץ א קליין קינד נאך אלץ נישט קיין צוויי יאר נאך נישט קיין נאך נישט נגמל געווארן אבער דאס איז דאס איז א ממש האט שוין געווארן א שטיקל מענטש און וויאזוי איז ער געווארן א מענטש דורך דעם וואס די מאמע האט אים אויפגעהויבן אביסל און געוויזן קוק ס'איז דא מענטשליכקייט יא ווען א בעבי א בהמה גייט אלעמאל אויף דער ערד, דאס איז דאך דער גרויסער חילוק פון א בהמה אויף א מענטש, אזוי שטייט מי יודע, רוח האדם עולה היא למעלה ורוח הבהמה יורדת היא למטה, א בהמה קוקט, עס גייט אויף פיר, הולך על ארבע, יא, עס גייט אויף פיר, עס קוקט, בלייבט אלעמאל קאנעקטעד מיט דער ערד, א מענטש, זיך, גייט בקומה זקופה, יא, ממש, דאס איז די, איינע פון די געטליכע אין די גוף פון א מענטש, אויב מען זאגט א מענטש גייט בצלם אלהים, איינע פון די זאכן פון דעם איז זיכער אז א מענטש גייט בקומה זקופה, ער שטייט אויף, וואס הייסט ער שטייט אויף? אנדערע ווערטער, ביי דעם זענען די דדים פון דער מענטש, נישט אויפן ערד, עס שטייט אויף, עס איז העכער, און ער שטייט אויף, הייסט ער קומט אן, אז ראשו מגיע השמימה, ער קומט אן, ער שטייט שוין. און די ערשטע סטעפ פון אויפשטיין איז ווען די בעיבי, נישט ווען די בעיבי שטייט אויף, דעמאלטס שטייט ער שוין אויף פאר זיך אליינס, ער איז שוין איין יאר אלט, איך ווייס וואס, נאר ווען די מאמע הייבט אים אויף צו אירע דדים, צו מיניק זיין, דא שטייט ער שוין. שטייט נישט מיט כוחות עצמו, מ'דארף אים האלטן, אבער ער שטייט, ער באקומט א בליק פון די מענטשליכע וועג, פון די מענטשליכע יניקה וואס די אמת, די סוף של דבר, סוף של דבר איז אז ער זאל נישט אפילו נישט ער זאל, ווי מען זאגט גמילה, יא גמולי שדים מיינט אז עס איז נגמל יא, עס ווערט ווערט ווי אזוי רופט מען עס, איך דענק שוין נישט די ווארט אויף ענגליש. ער ווערט מען נעמט אים אראפ פון די מאמעס פון די מאמעס מילך הייבט שוין אן צו עסן מענטשליכע עסן הייבט שוין אן ווי מיר לערנען אין פסח הייבט שוין אן צו עסן ברויט יא דעמאלטס איז ער קורא אבא יא דעמאלטס איז ער באקומט שוין דעת ער קען שוין טרעפן זיין טאטע אויך ער גייט שוין ממש אריין אין די מענטשליכע וועלט שפעטער עסט ער נישט סתם נישט נאר מצה נאר חמץ און אזוי ווייטער די גאנצע סדר וואס מען קען זען ווי א אינגל ווערט גרויס און זענען אלע די ערשטע סטעפ די ערשטע גרויסע מהפך איז דאס ער ווערט אויס בעיבי אויס אויס בהמה און ער ווערט א מענטש א מענטש האט א קומה זקופה א מענטש קען זען ווייטער א מענטש קען שטיין אין א געוויסע זעלבסשטענדיגקייט ער איז נישט סטאק אין ווי ער איז איז אלע מדריגות פון גדלות קען מען זאגן הייבן זיך אן מיט דעם וואס די מאמע הייבט אן הייבט אויף די קינד למקום בינה

אה, ס'ווייזט אונז אביסל די, די צוויי וועגן. און אין פרשת השבוע, אסאך ס'קומט אן ס'קומט אן אנדערע וועגן פאר א מענטש, יא אמאל קומט אן פאר א מענטש די פרשת השבוע אין א וואך און אזוי, די פרשה איז דאך די די די שכינה קומט שבת, שבת המלכה, ס'קומט אויף די וועלט, ס'קומט ס'קומט א א שפע אלוקי אויף די וועלט. און ס'איז דא פארשידענע וועגן וויאזוי ס' טרעפט דיך, וויאזוי ס' טרעפט די מענטש. די ערשטע וועג, און אויב א מענטש ליגט אין די, איז יעצט געבוירן געווארן, איז נעכטן געבוירן געווארן, איז נאך א בעיבי, נאך נישט דורך געגאנגען שבת אחד, יא, אזוי ווי מיר זעען פון שבעת ימים תחת אמו, איז טרעפט אים די פרשה, איך מאך אויף די חומש דאנערשטאג. איז בין איך די די די בהמה די עגל און די פרשה איז די פרה פרשה איז די איז די מאמע מאמע בהמה און זי קומט צו מיך און זי זייגט מיך שפעטער קומט שבת ווער ס'לערנט כוונות פון שבת ביינאכט ווייסט אז ס'איז כמעט ממש אזוי די שפעטער קומט שבת און די זעלבע מאמע די זעלבע דדים וואס האבן מיך מרוה געווען ס'האט געגעבן זיסקייט און געבן חיות געבן כח יא ווער ס'זעט אמאל א בעיבי עס איז ממש אזוי א בעבי ווען עס וויינט און עס איז ממש עק וועלט יא עס שרייט נאכדעם געט מען עס אביסל מילך עס גייט צו די מאמע און עס איז אויפגעלאכטן יא עס אינה דומה הארת פנים של של חול די הארת פנים של שבת ממש אזוי ווי ראדיקאל יא א בעבי איז אלץ ראדיקאל נישט א מענטש א גרויסע מענטש איז איז ער הינגעריג איז ער אביסל נערוועז א בעבי ווען עס איז הינגעריג איז עס עק וועלט און גייט עס טאקע און די רגע מען געט אביסל אפאר מינוט ער זייגט אפאר מינוט און וואו יעצט יעצט לעבט ער גוט ער שמייכלט און עס איז געוואלדיג. און אזוי פילט א מענטש. און שפעטער קומט די שבת, די שבת, די זעלבע מאמע, די זעלבע מאמע וואס איז כולי נהפך געווארן פון א בהמה צו א אדם, זעט מען שבת, און עס איז נישט נאר, ער פילט נישט נאר ער האט באקומען חיות, אקעי, ער קען זיך שוין ארומרוקן, ער ווייסט שוין וואס גייט פאר, נאר ער איז אויפגעהויבן, די מאמע, די שבת המלכה, זי הייבט אים אויף, און זי געבט אים די זעלבע דדים, די זעלבע חיות, די זעלבע תורה, די זעלבע ווארט, די זעלבע ווערטער, און נישט יעצט ליגט ער נישט אויף דער ערד ווען ער באקומט עס יעצט שטייט ער שוין העכער און אוודאי פון דעם קען מען גיין העכער און ער קען שוין שטיין בכוחות עצמו דאס איז שוין נאך גרעסערע מדריגות איז איך וויל זאגן איין איין ווארט וואס איז מער בפשט פון די פרשה וואס מען קען פארשטיין עפעס וועגן די יחס ווי די רילעישאנשיפ צווישן די תורה און די מענטש וואס גייט א גאנצע צייט אין די אין די טאנץ אין די דראמא אין די ריקוד נאכדעם אביסל מער על דרך הקבלה וואס די זוהר יעדע פרשה עפענט אויף גאנצעטע עולמות וואס מען קען אנהייבן צו מצרף זיין נימא לנימא און חבל לחבל ביז ברענגען די מעיין התורה צו מאכן פון דעם עפעס וואס העלפט פאר אונז. איינע פון די פאזלס אין ספר במדבר און אפשר אין נאך חלקים פון די תורה אין ויקרא איז אביסל אויכעט אין אנדערע שמות אבער אין ספר במדבר איז זייער בולט אין די פרשות וואס אונז לערנען יעצט. אז ס'זעט נישט אויס אז ס'איז דא א שייכות צווישן די מעשה'ס וואס עס גייט, מעשה'ס לכאורה גייען מער ווייניגער אויף א סדר, בהעלותך שלח קורח חוקת און אזוי ווייטער, מיט די הלכות, די מצות וואס שטייען דארט. ס'זעט ממש אויס, אויב אזוי קוקט עס אויס בחיצוניות, און אפשר איז דא אפילו וואס זאגן ממש אז דאס איז די פשט. אז ס'איז פשוט אזוי ווי צוויי ספרים וואס מ'האט אזוי קאט ענד פעיסט אזוי. ס'איז דא א פרשה הלכות, יא איך ווייס וואס לערנען אונז פארט אויף פרשת שלח, מצוה פון נסכים, מצוה פון ציצית, מצוה פון שגגה, קרבנות, און אזוי ווייטער, אין פרשת קרח לערנען אונז אנדערע הלכות, און שפעטער איז דא אין פרשת פרה אדומה, איז פארשידענע א ליסט פון הלכות, ליסטן הלכות, אין יעדע איינע פון די פרשות איז דא פרקים, גאנצעטע פרקים וואס זענען פשוט הלכות, און די הלכות זענען ריין הלכות, ס'הייסט ס'שטייט נישט. און קיין שום זאך וועגן די מעשה וועגן עפעס אנדערש און נאכדעם איז דא מעשה'ס און אוודאי איז דא מדרשים וואס דרש'נען סמוכין וואס א שייכות האט שלח מיט מיט מרים וואס א שייכות האט קרח מיט ציצית און אזוי ווייטער דאס איז נאך אלץ מדרשים אבער ווען מען קוקט אין די און אוודאי זיי זענען אמת אין די לעוועל פון מדרשים אבער ווען מען קוקט אין די אין די פשוט'ע פשט איז אפילו נישטא קיין רמז ס'שטייט אפילו נישט אז ויהי אחר מרגלים אמר ה' למשה מצוה פון נסכים שטייט נישט דא קיין שום רמז פשוט וידבר ה' אל משה כאילו מ'האט אינגאנצן פארגעסן ווי מען איז וידבר ה' אל משה לאמר כי תבואו אל הארץ ברענגען נסכים אזוי אזוי אנדערע פרשות ציצית און אלעס זיי רעדן זיך בכלל נישט צונויף אין די פשט דאס הייסט אין די ווערטער וואס שטייט אין די חומש רעדן זיך די בכלל די צוויי פרשות נישט צונויף זעט ממש אויס ווי אזוי ווי א טעפעסטרי מען האט צוזאמען געשטעפט א שטיק א פרשה א מעשה א פרשה א מעשה אזוי זעט עס אויס. איז האב איך געטראכט א פשט, נישט אזוי ווייט געטראכט א פשט ווי זיי קומען די די און די קער וואס אונז רעדן און געוויזן אז אזוי איז עס. דאס איז די פשט פון די פרשה איז א שמועס אבער עס איז זיכער א א מילך וואס אונז זייגן פון די תורה. און דער פשט איז, ווער ס'האט אמאל געקוקט אין זיין סדר הלוח, סדר היום, זיין קאלענדער, איז אזוי א, אזוי איז די גאנצע וועלט. עפעס א חידוש אז די תורה איז געשריבען אזוי. יעדען טאג שטיי איך אויף, עס איז דא עפעס א פרשת קרח, עפעס א קרח וואס שלאגט זיך, עפעס א מרגלים וואס מ'האט שאלות אין אמונה, צו איך ווייס וואס, צו מ'דארף זיך עצה געבען, משה רבינו האט פראבלעמען, די מענטשען ווילען נישט קומען מיט אים. אלעס אלע פראבלעמען וואס עס שטייט דא עס איז נישט דא צו עסן עס איז דא מתאוננים מען דארף ארבעטן פאר פרנסה און עס איז דא מלחמות פון פרשת חוקת דאס איז דאס איז די וועלט נו משה רבינו האט דאך געלעבט אין די וועלט עס איז דאך געווען טאקע ער האט זיך געדארפט פארן מיט די מתאוננים ער האט געדארפט פארן מיט קרח ער האט געדארפט פארן מיט מרים זאגט לשון הרע עס איז דא פאליטיק עס איז דא אלע זאכן וואס זענען דא. די אלע זאכן זענען נישט פרעמד פאר אונז, נאר לערנען די פרשיות, כאילו עס איז א פרעמדע זאך אז די די רבי'ס שוועסטער איז נישט צופרידן, יא, נארמאלע זאכן, די ווייב און אשה כושית לקח, און וואס, און די מ'שיקט מרגלים און ס'איז דא א פלאן, עס איז נישט קיין גוטע פלאן, און וואס זאגסטו, און וואס זאגט יהושע, קרח און כלב, וכו' וכו', ס'איז אלס נארמאלע זאכן. און ערגעץ ווי אין דעם, ערגעץ ווי אין דעם, ערגעץ ווי צווישן דעם, צווישן איין מחלוקת און די צווייטע, צווישן איין פאליטיק און די צווייטע, צווישן איין דין תורה און די צווייטע, צווישן איין ביזנעס דיל און די צווייטע, איז דא פרשיות פון תורה, ערגעץ, ערגעץ ווי. און אויב איינער האט א קביעות עתים לתורה, ס'איז דא דער טייטש פון, ס'שטייט אין אסאך אחרונים שוין, אז קביעות עתים איז מלשון מלשון גזילת עתים, יא, מ'דארף גזל'ענען צייט פאר די תורה. און וואס מיינט עס גזל'ענען צייט? מ'האט גערעדט אפאר מאל וועגן דעם אפשר אין אנדערע וועגן. ס'הייסט אז. איין זאך וואס ס'הייסט דא, איז וואס אונז זעהן אין די פרשות, אז ס'מוז נישט שטימען, און מענטשן זוכן הארמאני, מענטשן זוכן סדר, ס'איז דא א טבעיות'דיגע, טבעי'דיגע זאך וואס א מענטש זוכט זיך צו פארשטיין, זיך צו, ס'זאל שטימען, אקעי, אז א וואך וואס שטימט לכאורה איז א וואך וואס איך ווייס, זונטאג איז אזוי, מאנטאג איז אזוי, דינסטאג איז אזוי, סדר היום וואס שטימט, אקעי, איז אפשר דא מענטשן וואס לעבן אזא סארט הארמאני, אזא סארט סדר, אמאל געלונגט עס אויף א טאג צוויי. אבער אין רוב וועלט און די אזוי ווי די קאצקער רבי האט געזאגט שמא לא תפנה יא אפשר איז די וועלט איז נישט געמאכט געווארן צו זיין אזוי ווען ס'זאל ער די אנדערע וועלט איז אפשר געמאכט כ'ווייס נישט די וועלט איז געמאכט אויף אויף שמא לא תפנה אפשר אפשר אין די לא תפנה דארפסטו לערנען איז וויאזוי לערנט א מענטש? עס האט א סדר היום, אז למשל אז אפילו ער האט קביעות עתים לתורה קען זיין בגזילה, אוודאי יא, סתם, אבער אויב איינער האט א קביעות ער דארף לערנען דף היומי, צו איך ווייס נישט וואס ער דארף טון, דארף עפעס טון. און ס'איז שפעט ביינאכט און ער גייט ער גייט עס לערנען גייט ער אויפשטיין שפעט און כ'ווייס וואס. אבער וואס איז זיכער איז זיכער, ער דארף קביעות, איז מאכט ער גזילה, ער זאגט ס'איז נישט ריכטיג, ס'איז נישט ריכטיג, ס'איז נישט אויסגעהאלטן לויט אלע חשבונות פון די וועלט יעצט צו ענדיגן דעם בלאט גמרא, אבער איך גיי עס עניוועיס טוהן, בגזילה, אין אנדערע ווערטער, ס'שטימט נישט, ס'איז נישט הארמאני מיט מיט וואס מ'האט געלערנט פריער, ס'איז נישט הארמאני, נישט אז פון די פייט וואס כ'האב געהאט מיט מיין ווייב ביי סאפער גיי איך יעצט לערנען דף יומי, וואס איז די סתירה, ס'שטימט נישט, דו גרויסע חכם, גרויסע צולייגער, דו שלאגסט דיך מיט דיין ווייב און לערנסט. יא, עס שטימט נישט. בגזילה, בגזילה. און די, ווען ער לערנט דף יומי, און ווען ער לערנט זיין, זיין לימוד קבוע, צו עס איז תפילה קבוע, צו, צו ער נעמט, ער מאכט התבודדות, צו התבוננות, צו ער לערנט, צו ער טוט עפעס א טובה פאר א צווייטן, וואס איז א חילוק וואס ער טוט? א זאך וואס איז מער, מ'קען עס רופן תורה, מ'קען עס רופן קביעות עתים לתורה. ער רעדט נישט פונקט דעם, נישט ער זאגט, איך ווייס, הייבט אן די שיעור, איך ווייס אז איך בין אזוי כך וכך, אבער עם כל זה, צו הייבט אן אז מען קען פארענטפערן די קשיא וואס מען האט פריער גערעדט, די לעבן וואס אונז האבן געהאט היינט און די ארבעט מיטן דאס לערנען, ס'האט נישט קיין שום שייכות, זיי רעדן זיך נישט צונויף, אסאך מענטשן ווילן אז מ'זאל זיך צונויף רעדן, די ארבעט וואס ער טוט, ער פילט אז ס'האט נישט קיין שייכות מיט וואס ער לערנט, ווי ער שטייגט ברוחניות, ווי ער טוט. לאמיר זאגן ס'נישט האט נישט קיין שייכות, פונקט אזויפיל שייכות האט עס וויפיל די שייכות פון די פרשת ציצית מיט פרשת מרגלים, יא על פי דרש קען מען אלעמאל טרעפן א שייכות, כ'מיין גענוג א מוכשר'דיגע דרשן צו טרעפן עפעס א שייכות, אקעי, אבער ס'פעלט נישט אויס, און ס'פעלט נישט אויס, נישט נאר ס'פעלט נישט אויס, ס'איז אפשר בעסער אן שייכות, פארוואס איז עס בעסער? כ'האב געציילט איינער למשל. האט מיר געציילט פארציילט מיט גרויס התפעלות עפעס א רב טאקע א עפעס א חשובע איד ער האט געוויסט אז יענער גייט אדורך עפעס א שוועריקייט עפעס א צרה וואס ער האט און ער האט געוויסט אז יענע טאג ממש געווען עפעס א דורכפאל ס'איז א זייער א שווערע טאג געווען און יענע די רב האט געהאט א שיעור דף יומי ביינאכט און ער קומט אן מיט די שיעור אזוי כאילו לא היה ווי יעדע אנדערע טאג און ער מאכט אויף די גמרא און ער לערנט נישט קיין ווארט און זיי האבן מיט די זעלבע שמייכל מיט די זעלבע חיות, מיר האבן געזאגט א ממש א מעלה, א ממש קוק וואס אזא כוחות הנפש, קוק וואס פאר א שטארקייט, וואס פאר א כ'ווייס דעדיקעישן ער האט צו די שיעור צו די תורה, איז אוודאי א שיינע זאך, אבער איך טראכט אויף דעם אז דאס איז נישט קיין, כ'מיין ס'איז אוודאי איז עס א מעלה, אבער דאס איז נישט קיין מסירות נפש. דאס איז גזילה. דאס איז א גוטע דוגמא פארוואס אונז פארוואס אונז רופן דא גזילה. ס'הייסט, שטעל דיך פאר, וואס זאל, וואס, יענער האט דאך געטון, ער האט דאך געשפאטעט, מזלזל, מזניח געווען וואס ער דארף טון, ער האט געדארפט ארבעטן אויף זיין וואטעווער נושא וואס ער האט געדארפט ארבעטן אויף, ער האט געארבעט אויף דעם, יעצט ביינאכט קומט אכט אזייגער ביינאכט, נישט דא וואס צו טון, די, די קאורט איז פארמאכט, די ביזנעס איז פארמאכט, די סטאק מארקעט איז פארמאכט, אלעס איז פארמאכט, מען קען גארנישט טון, וואס קען מען טון? מען קען ליגן אינדערהיים. און כאילו איך פאר מיט די סייעלע יא איבערקייען אין די קאפ, וויי און יענער האט געזאגט און יענער האט צו מיר אזוי אפגעטון און וואס גייט מען טון אפשר זאל מען דאס טון אפשר זאל מען יענץ טון, דאס איז איין אפשען, אדער מ'קען אוועקלויפן פון דעם, מ'קען זיך אפלאזן פון דעם, וואס פארוואס דארף מען זיך עפעס מחויב א גאנצן טאג צו ליגן אין די קאפ מיט דעם, מ'קען פשוט קומען און לערנען א בלאט גמרא מסכת יבמות און זיך מעיין זיין וואס איז אויב איינער וואס איר שוועסטער האט חתונה געהאט מיט איר קאזין וואס איז אויך געווען איר שוועגער און און. און ס'איז און ס'איז די תורה, און אוודאי אבער למשל האט נישט קיין שייכות, האט זיך לפחות אפאר מינוט אוועקגע'גנב'עט פון די טרדה וואס ער האט, פון די צרה וואס ער האט, און פשוט געלערנט. און פארקערט אויב ער וועט זוכן עפעס א קשר, אה, מיט דעם קען מען טרעפן א א, פון די גמרא וועט מען טרעפן א ראיה וואס מ'קען זאגן אין בית דין מארגן, איך ווייס נישט וואסערע סארט זאך ער האט אבער א פראבלעם. עס פעלט אין דעם, ווייל דעמאלטס איז די תורה נישט געבן דעם א אנדערע סארט חיות, דעמאלטס איז די תורה פארט פון די צרה, עס הייסט פארט פון די פארט פון די לעוועל און די דוגמא וואס אונז זאגן פריער, אפשר דאס איז ווי מ'קען זאגן, ליגט ער ווייטער אין די בלאטע און און מישט זיך מיט דעם, ניין די מאמע דארף אים אביסל אויפהייבן, זיין אביסל אנדערש ווי ער איז, אבער די בעיבי קען נישט בכח, אוודאי קען ער נישט בכוחות עצמו, עס שטימט נישט, ווי קומט א בעיבי אן צו די מאמע'ס ברוסט? עס קומט נישט אן, די מאמע הייבט אים אויף. די תורה הייבט דיך אויף, זי נעמט אים ארויס, זי נעמט אים ארויס פון די וועלט ווי ער לעבט, און עס האט נישט קיין שייכות, סא מ'דארף נישט טרעפן א שייכות, אפי' פשט, עולם אז עס האט נישט קיין שייכות, עס האט נישט קיין שייכות, און די קביעות, די גזילה, גזילה מיין איך נאר צו זאגן אז עס עס האט נישט קיין שייכות, עס איז כאילו לגבי די עולם הזה איז גזילה, ווייל ווי קומסטו אן? א וואס הייסט א גזלן? אז איינער האט א איך ס'איז מיין שטוב, דא איז מיין שטוב, מיין בעדרום, ווי ביסטו דא אנגעקומען? במחתרת ימצא הגנב, ווי ביסטו אנגעקומען? א גנב, באלאנגסט נישט דא. אין די זעלבע וועג, די תורה באלאנגט נישט דא. און זי האלט נאך דא אינמיטן, די שטן זאגט, זי האלט נאך דא אינמיטן, אינמיטן רודף'ן די די מענטשן, זי האלט דא אינמיטן דיעלן מיט די חדר, צו ער לאזט אריין זיינע קינדער, זי האלט דא אינמיטן טון עפעס א גנב, בא'גנב'ענען דיין ביזנעס, באנקראט, זי האלט דא אינמיטן, ווי ווי איז די, ווי קומט אריין די בלאט דף היומי, ווי קומט עס אריין? האט עס עפעס א שייכות? ניין, דו מיינסט צו זאגן דאס שייכות האט עס דער דער ניין ס'האט נישט קיין שייכות עס קומט פון א אנדערע וועלט און און מ'קען און ס'גייט אזוי ס'איז בגזילה סא עניוועיס ווי אנגעקומען דאס דאס איז דאס איז אה דאס איז איין איין וויכטיגע וויכטיגע נקודה און אזוי גייט די גאנצע לעבן איך מיין אז און אין תורת משה ווייסט אונז דאס תורת משה ווייסט אונז דאס ס'איז נישט דא אה, ס'איז דא די שייכות פון איין סעקונדע צום צווייטן איך ווייס נישט משה רבנו אין דער פרי האט ער געפייט מיט מיט מרגלים און נאכמיטאג האט ער געגאנגען צו וואס האט ער געטון נאך דער נאכן גאנצן ועתה יגדל נא כח השם און זיך מתווכח זיין מיט גאט וואס איז די נעקסטע זאך וואס טוט משה גייט צוריק אין בית מדרש ער לערנט ווי האלט מען יעצט? אה, מען האלט יעצט ביי די סוגיא פון פון נסכים, פארוואס פונקט יעצט האלט מען דא? אפשר דער אייבערשטער מצדו האט עפעס א טעם, על דרך המדרש, אבער ער האלט פשוט, דא האלט מען, ווייסט מען, דא לערנט די סוגיא האלט מען, פאר וואטעווער ריזען ס'איז, און אפילו פאר נאו ריזען, מ'האט גענומען די סוגיא וואס איז די ווייטסט, וואס האט די ווייניגסטע שייכות, טאקע צו ווייזן אז ס'איז נבדל, טאקע צו ווייזן אז ס'איז, ס'הייבט דיך אויף, ס'נישט קיין, ס'נישט געמאכט צו ווייטער זיך שפילן אין די זעלבע שמוץ. ס'דא, ס'דא א, אין די וועלט אזא ווארט וואס הייסט עסקעיפיזם. עסקעיפיזם זאגט מען געווענליך אלס א טענה אז א מענטש האט א צרה איך ווייס און און האט א פראבלעם און חסרונות אנשטאטס פון דעם מטפל זיין אין דעם טוט ער תענוגים איך ווייס ער גייט ער קוקט א מאווי צו ער ליינט עפעס א נאוועל צו ער טוט עפעס א זאך וואס האט נישט קיין שייכות ער עסקעיפט אסאך מאל רעדן אונז וועגן די מעלה פון לימוד התורה און די סארט וועגן קענען מענטשן טענה'ן טענה'ן מענטשן. אז אה סאו זאגסט אז ס'איז עסקעיפ, אנטלויפן, ס'איז בריחה, אנשטאטס פון מתגבר זיין אויף די יצר הרע, לאמיר לערנען אביסל, אנשטאטס פון איך ווייס איינער האט א אבילות א צער, זאגט מען אים, כ'האב געזען א א מעשה פון א גרויסע ראש ישיבה, ס'איז געקומען איינער זיין זון איז געשטארבן ממש גראדע א גרויסע צרה א גרויסע אבילות, און. ס'איז שוין געווען, ס'איז שוין געגאנגען אלע מנחמים האבן שוין געזאגט זייערע משלים און זייערע תורות ולא ולא וימאן להתנחם, און מען האט אים גערופן צום גרויסן ראש ישיבה און דער ראש ישיבה האט אים גארנישט געזאגט, נאר האט ארויסגענומען א גמרא און מיט א קצות מיט א רב חיים בריסקער, און געזאגט ער האט געוואוסט אז יענער קען לערנען, יענער האט אויך ליב געהאט, נישט קיין, לאמיר לערנען א שטיקל גמרא, לאמיר לערנען א סוגיא, און זאגט ער דאס האט אים אויפגעלעבט, פארוואס האט ער אים געוויזן, נישטא קיין תירוץ, איך האב עפעס א תירוץ אויף די קשיא? איך האב נישט, קען לערנען, קען טרעפן עפעס א אנדערע זאך, עפעס א זאך וואס איז געשמאק, עפעס א זאך וואס איז זכיות. קען איינער זאגן נו ער אנטלויפט אנשטאטס פון אנשטאטס פון מטפל זיין די פראבלעם ענטפערן די קשיא זוכט ער אנדערע זאכן צו טון דאס איז א גוטע ס'איז א גוטע טענה אבער מ'דארף פארשטיין אז אוודאי אמאל איז דא אזא זאך מען דארף פארשטיין קודם כל וואס איז שלעכט וואס איז שלעכט מ'איז מחויב צו זיין סטאק ווי מ'איז א גאנצע וואך ס'דא שבת דו ביסט מחויב און נישט נאר און יעצט טיפער פון דעם נישט נאר מ'איז נישט מחויב דאס איז בכלל נישט מוכרח ס'איז בכלל נישט מוכרח אז די פלאץ די צרה די עוולה די יצר הרע די תאווה די שטות וואס איך בין עוסק אין בכלל נישט מוכרח אז דא באלאנג איך אמת'דיג מער ווי מער אמת'דיג ווי אין די פלאץ וואס כאילו איך אנטלויף ווער איז קובע וואס איז די אמת'דיגע וועלט און וואס איז די פאלשע וועלט ווער איז קובע? אוואדע אונז זאגן אסאך מאל אז א מודה על אמת, אקעי, איך אוואדע איך אז איך בין דא אז מיין קאפ ליגט דא בין איך דא, אבער שפעטער אז מיין קאפ ליגט ערגעץ אנדערש בין איך ערגעץ אנדערש, אז איך וויל טרעפן די ברידזש, וואס איז די ברידזש צווישן די אלע זאכן? אפשר איז נישטא קיין ברידזש, אפשר איז די ברידזש אז די מאמע האט דיך אויפגעהויבן אויף איר שויס און געגעבן צו צו זייגן פון איר ברעסט, און דו קענסט טאקע נישט, ווי ווי איז די בעיבי אנגעקומען? די מאמע האט אים אויפגעהויבן, די תורה האט דיך אויפגעהויבן. שפעטער אפשר צו וואקסן דאס ממש אנקומען צו מוחין דגדלות עס צו קענען אלעס זעהן בגדלות עס צו קענען פארענטפערן אלעס עס צו זעהן אז עס שטימט יא עס איז נישט בכלל ס'דא אזא עולם און אזא עולם איז אלץ חלק פון איין גאט האט נאר איין וועלט אלץ א חלק פון פון די גאנצע זאך אקעי אבער ביז דערווייל ביסט דאך נישט דארט דארפסטו דאך איינער ז עפעס זאל דיך ארויפשטופן עפעס זאל דיך ברענגען צו די פלאץ ווי די באלאנגסט די אמת'דיג ס'איז נישט מוכרח בכלל אז דארט ווי די אז דארט ווי די מען זאגט אז די אנטלויפסט ווייל היינט א גאנץ טאג האסטו עוסק געווען אין איין זאך יעצט ביינאכט גייסטו ווערן א מקובל יא ווייל די ב ביידע זענען אמת נישט נאר ביידע זענען אמת נאר אזוי ווי איך זאג כ'בין נישט זיכער אז מ'דארף עס אנקוקן אז איך בין אנטלאפן ס'קען זיין אז די מאמע איז אראפגעקומען צו מיר און זי האט מיך געגעבן צו זייגן אביסל אביסל מילך און אוודאי פון די מילך וואקס איך און צוביסלעך

איין בליק אויף די סיי אויף די סדרה מער בדרך הפשט און בדרך העולם הזה וואס מען קען זען אז אזוי ארבעט עס טאקע יעצט דארף מען עס נאר מקשר זיין אביסל און איך קען נאר מקשר זאגן רמזים ווייל איך ווייס נאר די רמזים אבער צו די סוגיות פון די מרגלים וואס די זוהר רעדט דא מער באריכות אין די ענינים פון פון די מרגלים וואס גייט דא פאר און מען דארף זאגן בקיצור שטייט נישט בפירוש אין די שטיקלעך זוהר אבער אזוי קומט אויס מרגלים איז א לשון פון פון רגליים, רגליים הייסט אין אנדערע ווערטער על פי קבלה וואס מען רופט נה"י, נצח הוד יסוד וואס אין די דמות הגוף איז מקביל צו די מדריגה פון רגליים, פיס. און רגליים הייסן, א אנדערע וועג פון עס זאגן שלוחים, יא מרגלים איז אזוי ווי שלוחים, א שליח, וישלח אותם משה, א שליח דאס הייסט ס'דא די גוף האדם, די עיקר האדם, דאס איז זיין קאפ און זיין הארץ, דאס איז דאס איז די עיקר האדם, נאכדעם

נישט ממש די ערשטע שטיקל זוהר אין דף קנ"ז עמוד א', שטייט רבי חזקי' און רבי ייסא זענען געגאנגען אויפן וועג, און האבן זיך געמוטשעט אויף א פסוק, מקרה בני אדם ומקרה הבהמה, זיי האבן געטראפן עפעס א מענטש איז געווען א שליח, מען קען לערנען די מעשה, און די איינע פון די זאכן וואס זיי רעדן דארט, וואס זעט אויס אז ס'איז נוגע צו די פרשה, ווער זאגט לכאורה די שייכות בכלל פון די מעשה צו די פרשה, איז אז. די מרגלים זענען נישט געווען קיין שלוחים נאמנים, ס'איז דא א שליח נאמן, כצנת שלג ביום קציר, שליח נאמן לשולחיו, און ס'איז דא א שליח וואס איז נישט נאמן לשולחיו, דאס הייסט כ'דענק נישט די די פסוק וואס ער זאגט, מקצה רגליים, אה זעסט? ממש, שטייט מקצה רגליים חמס שותה שולח דברים ביד כסיל. אזוי שלמה המלך אין משלי אז איינער שיקט דברים ביד כסיל, א כסיל מיינט נישט דווקא נישט נאר א כסיל יא, עס הייסט א כסיל דאס הייסט ווייסט נישט ווי אזוי צו זיין נאמן צו די שליחות וואס האט אים געשיקט, איז ער מקצה רגליים חמס אזוי ווי ער שניידט אפ זיינע פיס עפעס א עפעס אזא סארט לשון, ס'דא אנדערע טייטשן אין די מפרשים אבער וואס אונז לערנען אין די יסוד איז אז זיינע פיס ארבעט נישט ריכטיג. ממילא יענע מענטש איז זייער אינטערעסאנט זייער אינטערעסאנט אז מען רעדט ווער ס'קען אין זיין קאפ האלטן קאפ פון די אלע חשבונות אה יענע מענטש האבן געטראפן רב חזקיה רבי ייסא האבן געטראפן עפעס א איד האט נישט געוואלט זאגן ווער ער איז ער זאגט ער קען לערנען האט ער געזאגט ניין ער קען נישט קיין לערנען אבער זיין זון האט אים אויסגעלערנט אביסל ממילא קען ער אביסל און זיי האבן זיך געשמועסט מיט אים וועגן די פשט פון די פסוק מקרה אחד לאדם ולבהמה און ער האט זיי געזאגט, זיי האבן געפרעגט, אקעי, איך, זיי האבן געזען אז קענסט יא אביסל, פארוואס האלט, גייסט נישט מיט אונז ווייטער לערנען? זאגט ער, ניין איך קען נישט, איך בין א שליח, מ'האט מיך געשיקט אויף א שליחות פון איין פלאץ צו א צווייטן, און איך קען נישט, איך וויל נישט זיין קיין שליח, איך וויל דאך זיין א שליח נאמן, איך מוז אוועק גיין פון ענק, דאס איז די מעשה. און דעם נאך דעם פירט ער אויס, אזוי ווי די מרגלים זענען נישט געווען קיין שליח מהימנא, ממילא דאס שטייט שוין אין די מדרשים דא מיין איך, די קאנעקשאן פון די פסוקים, אז די מרגלים זענען נישט געווען קיין שליח מהימנא פון משה. זעהן ענק שוין איין קאנעקשאן אז יא אמאל דארף מען דארף טאקע לערנען אבער מען האט א שליחות צו טוהן דאס הייסט יעצט מער מער מער מער בפנימיות מער ווען מען רעדט פון די אלע זאכן בעולם המופשט בעולם הנפשי אדער בעולם המופשט איז די טייטש מען דארף האבן אמונה מען דארף קענען ריכטיג אמונה מיין איך צו זאגן נאמנות ס'מיינט נאמנות קאנעקשאן יא אז דער שליח איז נאמן לשולח אבער למשל יא אז נישט דער שליח טוט עפעס אנדערש ווי מ'האט אים געשיקט צו טון נאר ער טוט די זעלבע זאך וואס מ'האט אים געשיקט צו טון יעצט דער שליח קען מען קוקן מלמעלה למטה מלמטה למעלה יא כ'קען שיקן א שליח פון אונטן ער זאל קוקן וראיתם את הארץ מה היא גייט ארויף ועליתם וראיתם את הארץ אדער מען קען עס אנקוקן אז די זעלבע די זעלבע מעשה באמת קען מען אנקוקן פארקערט אז די ארץ העליונה שיקט כאילו אראפ א שליח וואס זיי זענען די מרגלים צו ווייזן פאר אונז וואס זי איז סאו עס איז ביידע די זעלבע מעשה עס איז א שאלה ווי מען הייבט אן יעצט אסאך מאל איז דא א פראבלעם די פראבלעם וואס וואס אונז האבן דא אין א געוויסע זין איז אז די פיס, די שליח, איז נישט נאמן צו די פיס, זיי זענען נישט נאמן צו די הענט. זיי זענען נישט אזוי ווי די מרגלים, זיי האבן געדארפט צו גיין ברענגען א געוויסע סארט ידיעה פון ארץ ישראל, וואטעווער מענטש לעבט, וואס פונקטליך די פראבלעם איז געווען. ביז דערווייל האבן זיי געברענגט א קרומע פשט. אין אנדערע ווערטער אזוי ווי אונז זאגן פריער די פיס הייסט דאך די דדי בהמה וואס אונז האבן געלערנט דאס הייסט די עולם האצילות די ס'דא שליחים בכל המקום עושה שליחותו אלעס איז דאך שליחות וואס הייסט שליחות שליחות איז אזוי ווי מרגלים אנדערע וועג קען אדער אגעין מען קוקט מלמטה למעלה דאס הייסט ווען ווען א מענטש שטייט אויף אינדערפרי און ער איז א בהמה און די תורה קומט און ס'בייגט זיך איבער אים און זי געבט אים אביסל מילך איז דאס אזוי ווי א מרגל, וואס איז א מרגל? וואס איז א שפיאן? א שפיאן איז איינער וואס ער ברענגט אינפארמעישן פון א אנדערע פלאץ, פון א אנדערע מדינה, פון א פלאץ וואס מען טאר נישט גיין, ס'איז ווי יריחו סוגרת ומסוגרת, מען קען נישט, טאר נישט, דו באלאנגסט נישט דארט, ער ברענגט דיך עניוועיס א פיקטשער, גייט מיט זיין באהאלטענע קעמערע און ער ברענגט א פיקטשער. אזוי איז דאך ממש די תורה וואס אונז לערנען, א מענטש ליגט אין דער ערד, איז די תורה א שפיאן. תורה איז, די דעת התורה זענען שפיאנען, זיי זאגן קוק דו ליגסט דאך טאקע דא, דו באלאנגסט נישט אין די עולם התורה, אבער איך האב פאר דיך א פיקטשער, איך האב עס געכאפט מיט מיין באהאלטענע קעמערע, אין מיין אין מיין באטן האב איך באהאלטן א קעמערע, און דא אזוי זעט עס אויס, אזוי זעט אויס די ארץ העליונה, אזוי זעט אויס רוחניות, אזוי זעט אויס געטליכקייט, אזוי זעט עס אויס. און וואס איז די דזשאב פון דעם? די דזשאב פון דעם איז, נפש אדוניו ישיב, די די די דזשאב פון דעם איז אז ס'זאל זיך קאנעקטן די שליח, זאל דיך טאקע ארויפברענגען דארט ווי די נעקסטע סטעפ דארף דער אדם דארף אנהייבן ארויפצוקריכן אויף אויפן די לייטער דארף אנהייבן צו זען דארט אויב איינער קוקט קריכט נישט אזוי ארויף זעט פון ארויף קריכן וועט בלייבט ער ווי ער בלייבט ער ליגן ער וויל אדער מען קען אפילו זאגן ער וויל צו שנעל מאכן די קאנעקשאנס גורם אויך גורם די זעלבע זאך ער בלייבט ליגן אונטן

וואס האט ער געטון? גארנישט, געבליבן א בהמה. אז דו בלייבסט א בהמה, ביסטו יורדת למטה, דו ביסט טאקע א בהמה. דאס איז די שאלה צו מענטשן זענען מענטשן, צו מענטשן זענען בהמות, זייער וויכטיג צו געדענקען, איך וועל ענדיגן מיט די ווארט, גרויסע מחלוקת, צו מענטשן זענען מענטשן אדער מענטשן זענען בהמות, יא, צו מענטשן זענען ווילן זיין גוט אדער ווילן זיין שלעכט. די מחלוקת איז נישט קיין מחלוקת במציאות, ס'איז א מחלוקת בבחירה. אויב א מענטש טשוזט, א מענטש איז א מענטש, ער זאגט בהמה, מען געבט אים אביסל, אביסל לפי לפי די רגשות צו ווייזן, די ווי אלע ניואס ארום, מען ווייזט אים אביסל וויאזוי די וועלט זעט אויס אמת'דיג, און האט בחירה, דו קענסט בלייבן א מענטש, די קענסט בלייבן א בהמה, און זאגן, נו איך בין נאך אלץ א בהמה, איך בלייב א בהמה, און די קענסט זאגן, אה כ'זעה אז ס'דא מענטשן, ס'דא מילך, ס'דא העכערע וועלט, העכערע לעוועלס, און נאכדעם ווערסטו א מענטש, דעמאלטס איז רוח האדם עולה למעלה, דאס איז אבער א זאך וואס איז תלוי וויאזוי א מענטש וועט גלייבן, מיט גלייבן, נישט מיין גלייבן אז ס'איז, ס'דא צוויי סארט גלייבן, ס'דא גלייבן אז א זאך איז, ס'דא ער גלייבט, און דורך די גלייבן ווערט עס אזוי, דאס הייסט איך גלייב אז איך בין נישט קיין בהמה, הייב איך אן צו פירן נישט ווי א בהמה, הייב איך אן צו טראכטן, הייב איך אן צו פארשטיין, דעמאלטס קען מען זיין רוח האדם העולה למעלה.